קאסעט צוויי איז געקומען א איד קיין אמעריקע פון אלף ראבאי געלייענט צבי רוען ווייבער הויכע פעטע מאניס קוקט זיי נאך און וואונדערט זיך וואס זיי טראכטן זיך אט די דאזיגע ווייבער און צו וואס עס טויג זיי אזויפיל שמאלץ צו אל די שווארצע יארן און אליין וויל ער אריינגיין אין קראם און האט נישט קיין מוט ווארום וואס וועט ער אים זאגן דעם קרעמער, איך בין מאניס פון דארטן און דארטן, מיין ווייב קויפט ביי אייך אויף בארג און האט שוין מער נישט קיין מוט ווייטער צו בארגן, בין איך אליין געקומען צו אייך און וועל אייך זאגן אז איר מעגט איר בארגן, ווארום איך וועל מיט גאט'ס הילף באצאלן. אזוי האט מאניס זיך אויסגעשטעלט א פול מויל מיט לשון און זיך אליין צוריקגעגעבן אן ענטפער, און אויב איר וועט נישט באצאלן? טאמער פרעגט דער קרעמער אזא שאלה, וואס וועט ער אים ענטפערן? וועט ער דא בלייבן שטיין ווי א פארפרוירענער און נישט קענען רירן מיט דער צונג? איז שוין בעסער נישט אריינצוגיין אין קראם. קערט זיך מאניס אום צום פענסטער און קוקט אויף דער קאץ וואס ליגט אין זעקל מיט רייז, מאניס ווערט אין כעס און קלאפט אן אין פענסטער. די קאץ דערשרעקט זיך און שפרינגט ארויס פון דעם זאק מיט רייז און אנטלויפט. אזא הפקרות! טראכט מאניס און באמערקט נישט ווי עמיצער אין א פארטעך קומט ארויס און שטעלט זיך אוועק לעבן איהם מיט ביידע הענט באהאלטן הינטערן פארטעך. וואס האט א איד געוואלט? פרעגט יענער מיטן פארטעך. איך? דערשרעקט זיך מאניס. איך האב גארנישט געוואלט. א קאץ איז געלעגן און געשלאפן אין זעקל רייז, אט דארט, ווייזט מאניס מיט א פינגער צום זעקל רייז. דער וואס מיטן פארטעך שיסט אויס אין א געלעכטער גלייך מאניס'ן אין פנים אריין און מאניס בלייבט שטיין ביים פענסטער און פילט ווי ער איז פארשעמט און קען זיך נישט איבערשטארקן נישט צו פארשעמען זיך. גייענדיג צוריק פון דער קראם ביז צום הויז האט מאניס געמאכט א חשבון וויפיל מאל מען האט אים שוין דא אין אמעריקע באליידיגט און איז געקומען מיט זיך צו אן אפמאך אז זיין ווייב שבע טאר נישט וויסן פון גארנישט ער וועט איר נאר דערציילן פרייליכע זאכן. ער איז ארויף געקומען אין הויז און ווידעראמאל באדויערט גייענדיג ביידע אלטע טרעפ וואס זיי זענען אזוי אלט, און אריינקומענדיג אינעווייניג אין שטוב איז ער געבליבן שטיין און האט זיך איבערגעקוקט מיט זיין ווייב שבע. עס איז זיכער געווען מער פון רעד אין זייערע בליקן. שבע האט שוין אלץ פארשטאנען. זי האט גארנישט געזאגט. זי האָט נאָר אַרויסגעדרייט די געז אַ ביסל גרעסער און זיך אַוועקגעזעצט און אונטערגעשפּאַרט איר שאַרף פּנים מיט איין האַנט. מאַניס האָט זיך געוואָלט אַוועקזיצן אויף אַ בענקל און נישט געפֿונען מוט דאָס צו טאָן. צי עס האָט אים אפשר נישט געפּאַסט, אַז ער זאָל זיך איצט אַוועקזיצן אויף אַ בענקל? זיין געמיט איז געווען ווייך אַזוי ווי אָנגעוואַרעמטער שניי. עס איז אַ גליק, וואָס ער האָט פֿיינט צו לאָזן טרערן. ער האָט זיך דערפֿאַר אַרומגעדרײט איבערן צימער און איז אױף זײַן מאַרשרוט איבער דער שטוב אַלע מאָל געבליבן שטײן בײַם אָפֿענעם פֿענצטער און אַרױסגעקוקט אין דרױסן. דער הימל איז טאַקע נאָענט, אָבער די שטערן זײַנען װײַט, װײַט איז די ערד. עס איז גאר דא קיין ערד נישט דא. עס געפעלט אים נישט אמעריקע. פאסקודנע. וואס ער האט געוואלט פון אמעריקע האט מאניס נישט געקאנט קלאר ארויסברענגען, ער האט נאר איין זאך געוואלט, אנהייבן צו שמועסן מיט שעווען, און נישט געוואוסט פון וואנען אנצוהויבן. גאט, אזא פשוט'ע זאך ווי אנהייבן צו רעדן מיט זיין אייגן ווייב מעגסטו דאך א מענטש ווייזן ווי אזוי צו טון. וואס ביסטו אזוי פארטראכט? פרעגט מאניס ביי שעווען און פילט אז דאס איז נישט דאס אמת'ע ווארט. גלאט אזוי מאניס! האט זיך שעווע ווי אנגעכאפט אן די פאר ווערטער וואס זי האט געהערט פון מאניס'ן. הער נאר מאניס, מוזט דאך זיין הונגעריג! גלייב מיר אז ניין! האט מאניס געזאגט מיט אזויפיל קינדישקייט אז ער האט שיער נישט באליידיגט שעווען. איך בין נישט. אפשר ביסטו? איך בין אויך נישט, האט שעווע זיך אנגעטון א כח צו שמייכלען, די שווערע ארבעט וואס איך האב היינט אפגעארבעט. איך האב אויך נישט געארבעט אזוי שווער, האט מאניס אנגעכאפט דעם פאדעם פון זיין שמועס, גלייב מיר איך וואלט געקאנט צען מאל אזוי שווער ארבעטן אבי עס זאל זיין אין שטוב וואס מען באדארף. ביסט געווען אין קראם? האט שעווע געפרעגט. ניין, וואס דען? מיר פאלט איין דיך צו שיקן. כ'האב מורא געהאט איינצושטעלן. זיכער. בעסער נישט האבן איידער ליידן א בושה. זיכער. אזוי ווייסט אונז כאטש קיינער נישט. בעסער אזוי. אין דער פרעמד מוז מען ליידן. איך ווייס. כ'האב נישט געוואלט זיצן קיין וועזשע. וואזשע דערמאנסטו זיך? קוקט אים שעווע אן מיט פארוואונדערונג, מען האט דאך געשמועסט נישט צו דערמאנען די וועזשע. עס האט זיך ארויסגעגליטשט פון מויל. מער זאלסטו נישט רעדן פון דעם, האט שעווע מיט א פינגער געדראעט מאניסן. און איך וועל דיר באלד ווייזן אז איך וועל ברענגען פון קראם אלץ וואס איך וויל. עפעס האב איך איצט באקומען שטארקייט. אָט װעסטו זען. שעװע איז גיך אַראָפּ אין קראָם אַרײַן און איז אַרײַן דאָרטן מיט פֿרײלעכקײט און מונטערקײט, גלײַך װי זי װאָלט נאָר װאָס אַן אוצר געפֿונען. דער קרעמער האָט זי איר געטראָגן אַנטקעגן, זײַן באַרימט שמײכעלע, װאָס ער האָט געשמײכלט מיט זײַן נאַקעטן קאָפּ, און בשעת-מעשׂה איז ער געװאָרן רױט װי אַ בורעק. ווארום עס האט זיך אים טאקע אויסגעוויזן אז שבע האט זיכער איצט אן אוצר געפונען. שבע האט זיך געהייסן געבן אלץ וואס זי האט באדארפט האבן, און זיך געדונגען אויף די מקח פון די דאזיגע זאכן. מיין מאן ארבעט שווער און איך באדארף אפהיטן זיין גראשן, האט שבע געזאגט און דערביי קאקעטירט מיט אירע ליפן און אויגן. דעם קרעמער איז שטארק געפעלן אזעלכע רייד. האט ער אלע זאכן שיין פארפאקט אין א פאפירענעם זאק און געפרעגט צו זי וויל נאך עפעס. מיט אזעלכע פרויען האט ער ליב צו האנדלען, ווארום זיי ווייסן דעם טעם פון יענעמ'ס הארעוואניע, און ער האט נאך און נאך גערעדט און שיר נישט פארנודזשעט שבע'ן ביז צום טויט מיט דעם אויסגוס פון זיינע אייגענע צרות. צום סוף האט שבע געהייסן אז ער זאל פארשרייבן אין בוך, און געשטאנען דערביי און געקוקט ווי אזוי ער פארשרייבט. אין שטוב איז אריינגעקומען א פרייליכע און אויסגעשאטן פון פאפירענעם זאק אלע גוטע זאכן אויפן הוילן טיש. זעסט מאניס, ער האָט זיך אַפֿילו נישט אַ קרים געטאָן, האָט שעװע געזאָגט מיט אַ פֿרײלעכער שטים. נאַר אײנער, װאָס האָט ער מורא? טאַקע, װאָס האָט ער מורא? האָט שעװע װײַטער געפּלאַפּלט. און זאָלסט זען, מיט װאָס פֿאַר אַ כּבֿוד און ער האָט מיר דערצײלט זײַנע צרות! עס איז נאָך דאָ עמעצער, װאָס האָט צרות? האָט מאַניס געפֿרעגט, און עס האָט זיך געפֿילט, װי ער מאַכט חוזק. עס איז דא, עס איז דא. זיס איז דאס ברויט געווען. דאס גוטע, אויסגעבאקענע ברויט, פון וועלכן מאניס האט געשניטן גרויסע רייפטן, און געשמאק איז געווען דאס שטיקל הערינג, פליישיג, שמאלציג און ווייס, און בא'טעמ'ט איז געווען דאס גלאז טיי, און ביידע האבן הנאה געהאט, און זייערע פנימער האבן זיך גערויטלט פון דעם. אמת'ן הנאה האבן פון א מענטש וואס דערפילט אז ער לעבט און עס איז נאך דא האפענונג אויף זייער ווייטע און אויף זייער ליכטיגע שיינע טעג. מאניס האט זיך נאכן מאלצייט דערמאנט אז זינט ער איז דא אין אמעריקע האט ער נאך נישט אריינגעקוקט אין א ספר. אלע טאג ביי דער ארבעט דערמאנט ער זיך אין זיינע ספרים און באשליסט אז נאך וועטשערע וועט ער אריינקוקן אין א ספר. אבער ווען ער קומט אהיים פארגעסט ער זיך צו דערמאנען אין זיינע ספרים. איצטער, גראד היינט אויפדערנאכט האט ער זיך דערמאנט, מען באדארף גיין ארויסנעמען א ספר. נעם מאנעס און גיי ברענג עפעס א ספר, זאגט מאנעס צו זיך אליין און פוילט זיך אויפצוהויבן פון ארט. זאגן שעווען אז זי זאל ברענגען א ספר האט ער נישט קיין מוט. זי וועט אים אנקוקן ווי א משוגע'נעם. וואס עפעס פלוצלונג אינמיטן דערינען א ספר? ער באדארף זיך אליין אויפהייבן און גיין ברענגען פון טונקעלן צימער א ספר. ער פרואווט זיך אויפהייבן און קען נישט. אלע זיינע גלידער זענען אנגעגאסן ווי מיט בליי, און די הענט ברעכן, און די הויט פון די הענט ציט און די פינגער זענען אזוי ווי אפגעשטארבענע. זאגט שוין מאנעס צו זיך אליין אז היינט אויפדערנאכט וועט ער שוין אין קיין ספר נישט אריינקוקן.

בייטאג אז עס קומט די שעה פון צוועלף האט מאנעס אינזין דאס אפרוען און די קישקע זיך אנגעשטאפט מיט דעם אנבייסן דעם טרוקענעם זיצענדיג אין איילעניש אויף דער קופע מיט אנגעווארפענע שטיקלעך שמאטקעלעך הייבן זיך אן ביי מאנעסן די אויגן קלעפן דרעמלען וויל זיך אזוי אביסל אבער מען קען נישט חברה ארבעטער טוען אפ אלערליי שפיצלעך פון וועלכע עס לאזט זיך אמאל אויס זייער ביטער. און נאכמיטאג ווידער געווארפן מיט די הענט און מען לויפט און מען יאגט זיך ביז עס ווערט פינסטער, דערנאך לויפט מען אהיים און מען שלינגט דאס ווארעמע געקעכטס און דערנאך איז מען שוין איבערגעפילט, בלייבט מען זיצן ווי א געליימטער און מען קען זיך נישט רירן, און דערנאך לויפט מען גיך זיך לייגן שלאפן. מען זיצט און מען ציילט די שעה'ן און די מינוטן, אט אט איז שוין ניין, אט אט איז שוין האלב נאך ניין, און צען א זייגער ליגט מען שוין א צעגאסענער אין ווייכן בעט און מען שלאפט געשמאק. דאס איז אלץ פון אויסעווייניג, דאס וואס מען קען זען מיט די אויגן, און וואס איז מיט דעם אינעווייניגסטן, מיט דעם וואס מען קען נישט זען מיט די אויגן? א גאנצן טאג הערט מען נישט קיין איידל ווארט, א גאנצן טאג הערט מען נישט קיין ווייך ווארט, די מאשינען בויערן אויס לעכער אין מוח מיט זייער רויש, און דאס גראבע ווארט פון דעם אנטרייבער דעיוו, אזוי האט מען דארט אין פאבריק גערופן דעיוון אונטער די אויגן, לייגט זיך אזוי ווי שווער בליי אויף דעם געמיט. טאג איין טאג אויס איז דער דאזיגער דעיוו נאר אין קריג מיט אלעמען. איין זאך האט נאך קיינער נישט געטאן גוט, דאס דאזיגע געפיל אז דו האסט נאך איין זאך נישט געטאן גוט צעקרימט די נשמה דיינע. ווארום עס איז ביי דיר אויך פאראן א נשמה און דו מיינסט אז דו מעגסט אויך טאן אמאל א קרומע זאך, אבער נישט אלעמאל איז דאס וואס דו טוסט קרום, און אויב מען קוקט אויף דיר מיט אזעלכע קרומע אויגן ווי דער באלעבאס דזשעיקאב און זיין אנטרייבער, פארגייט דיר דער גאנצער טעם פון דיין לעבן, און עס ווערט דיר מיאוס דער שטיקל ערד אויף וועלכן דו שטייסט און קוקסט אויף זיך ווי עפעס אן איבעריק, אן אומנויטיג באשעפעניש. גאָט, זאָגסטו, װאָס בין איך ערגער פֿון אַ פֿערד אין שטאַל? יענעם גיט מען טאַקע אָפֿט מיט דער בײַטש, אָבער אַ מאָל טוט מען אים אױך אַ גלעט איבער דעם קריזש. און די אַרבעטער אין שאַפּ זײַנען אײנס װי אײנס פֿאַרגרעבטע מענטשן. דער רויטער וואס שטייט אין שכינות מיט מאניסן און פאקט אויך העמדער פונקט אזוי ווי מאניס איז אזוי גראב, זיין גראבקייט שרייט פון אים אראפ אי פון זיין פנים אי פון זיינע רייד. קיין אנדער נאמען האט ער נישט דא אין שאפ, מען רופט אים דער רויטער דערפאר וואס זיינע האר זיינען רויט. מאניס האט א קבלה אז וואו נאר א רויטער מענטש איז ער א שלעכטער א גראבער מענטש א בעל כעסן א גזלן א וואס אין דער קארט אבער דער דאזיגער רויטער גייט אריבער אלע רויטע מענטשן אויף דער וועלט אזוי טראכט מאניס ער האט פיינט דעם רויטן ווי מען האט פיינט סם. עס הערט זיך פון אים אויף א מייל ווי די ווייט עפעס זיינען זיינע קליידער איינגעווייקט אין שווייס און דערצו אזא פאסקודנעם שווייס. פון א גוטן מענטשן קאן זיך גאר אזוי נישט הערן. דערצו האט ער א פנים א לענגליכס מיט א לאנגע נאז וואס זעט אויס ווי אן אפגעשיילטע און מאדנע לאנגע ציין און ווען ער זאגט עפעס זאָגט ער נישט ווי מענטשן באַדאַרפֿן זאָגן, נאָר ער פֿאָמפֿעט און ציט זיך אויס די ווערטער אַזוי לאַנג, ביז עס ווערט אַזש נישט גוט. דער דאָזיקער רויטער האָט אויך אַן עובֿדה צו גרעבצן אי דורכן מויל, און אויב מען וויל, קאָן ער גרעבצן אויף אַן אַנדער כּלי אויך. עס זאָגט זיך נאָר אַזוי, אויב מען וויל. ער פֿרעגט בײַ קיינעם נישט, ער גרעבצט. וויפיל מאניס איז דא געווען א פרעמדער האט ער מורא געהאט אויפצועפענען דאס מויל און זיך געהאלטן פון דערווייטענס פון דעם רויטן. אז מאניס איז דא געווארן אביסל היימישער האט זיך דער רויטער צוגעשארט צו אים און לכתחילה אנגעהויבן מאניסן לערנען. אזוי האלט מען נישט די פינגער, אזוי אבער דארף דאס העמד ליגן מיטן האלדז צום פופיק. דאס האט דער רויטער געלערנט מאניסן ווי אזוי צו ארבעטן. מאניס האט ביי אים נישט געפרעגט אבער אז יענער איז גראב און ווארט נישט ביז מען וועט ביי אים פרעגן. אז דער רויטער האט דערזען אז מאניס קאן שוין די מלאכה האט ער אנגעהויבן שטילערהייט איינצורעדן מאניס'ן אז ער זאל גיין זיך זוכן אן אנדער פאבריק דא וועט פאר דיר סיי ווי נישט זיין קיין ארט. האט דער רויטער געזאגט מאניס'ן וואס באדארפסטו ווארטן ביז מען וועט דיך אוועקשיקן גיי אליין אוועק. מאניס האט געשוויגן. ער האט מורא געהאט פארן רויטן, ווארום ער האט שוין אסאך מאל אויסגעפונען, אז וואס ער זאגט ארויס צום רויטן, ווייסט באלד דערפון דעיוו דער אנטרייבער. האט זיך מאניס געהיט מיט א ווארט, און דא האבן זיך ערשט אנגעהויבן נייע צרות, דער רויטער האָט זיך מיט מאַנעסן דערפֿאַר, דאָס הײסט, פֿאַר זײַן שװײַגן, אָפּגערעכנט. װאָרעם חוץ דעם רויטן זײַנען אין פֿאַבריק געװען נאָך אַנדערע אַרבעטער, האָט דער רויטער אָנגעמאַכט אַן אינטריגע צװישן מאַנעסן און די איבעריקע אַרבעטער. דער רויטער האָט אַרױסגעלאָזט אַ קלאַנג, אַז מאַנעס האַלט זיך גרױס קעגן די אַנדערע אַרבעטער. האָט מען מאַנעסן אָנגעהױבן צו פֿאַרפֿאָלגן. ברודערל, דו האלסט זיך גרויס, וועלן מיר מיט דיר גארנישט האבן צו טון, פשוט מיר וועלן דיך איגנארירן. מאניס האט זיך ארומגעזען אז ער איז געבליבן איינער אליין אין שאפ, קיינער וויל מיט אים נישט רעדן, מען אנטלויפט פון אים ווי פון א פעסט. מאניס האט דערפון געהאט גרויס עגמת נפש, ער האט געוואוסט אז ער איז גארנישט שולדיג, פארוואס קומט אים אזא שטראף?

אפשר בין איך א נאר, טראכט מאניס צו זיך אליין, בין איך א נאר, קומט מיר אזא שטראף, דארף איך שווייגן? ער זעט אבער נישט אז דא אין פאבריק זאלן זיין אזעלכע קלוגע מענטשן. וויפיל ער האט געקאנט מיט זיין נארישן שכל באטראכטן, איז דא נישט פאראנען צווישן די פינף אדער זעקס פרעסערס איינער א לייטישער. איינער איז גאר א הויכער און איז שוין גרוי, קיין בארד האט ער נישט, אבער זיין פנים איז מאדנע צעקרימט און די לאנגע נאז זיינע הענגט אויף זיין פנים אזוי ווי זי טראכט ווען עס נישט איז ארונטערצופאלן אדער עס דאכט זיך אויס אז זי וועט איבערוועגן מיט איר געוויכט און דער גאנצער לאנגער מענטש וועט זיך איבערקערן מיטן פנים אראפ. דער דאזיגער מענטש קען קוים זאגן אשרי, אבער ער בארימט זיך אז ער האט אמאל געקאנט גוט גנב'ענען פערד, קי, אקסן, און וואס עס איז נאר געקומען צו זיינע הענט. און עס האט מיט אים געטראפן אן אומגליק וואס מען האט אים געכאפט ביי א גניבה, און ער בארימט זיך ווידער, דערהארגעט די סטראזשניקעס, און איז אנטלאפן קיין אמעריקע. דאס ווייב איז געבליבן דארטן ביז היינטיגן טאג. גראב איז ער ווי א גוי, און וואס וויל ער גייען זארגן וועגן א ווייב דארטן, בארימט ער זיך אלעמאל, דא בין איך א פרייער פויגל און האב די גאנצע וועלט אין דער ערד. דער צווייטער פרעסער איז אויך אנטלאפן אהער קיין אמעריקע און איבערגעלאזט דארט א ווייב מיט קינדער, אנטלאפן איז ער מיט א מויד אין וועלכער ער האט זיך פארליבט, ער איז נאך כמעט א יונגערמאן, געווען אינדערהיים א שניידער, קען אויך נישט דאוונען, און אויף זיין פנים ליגט דאס גראבקייט און שרייט צו דער וועלט, דו וועלט, כ'האב דיך אין דער ערד. דאס וואס איך בין גראב איז גארנישט, אבער כ'האב דיך אין דער ערד כאטש דו ווייסט אז איך בין גראב. איך וויל אפילו נישט האבן קיין יסורים דערפון. ער איז תמיד פרייליך און הירזשעט אזוי ווי א לאשיק און עס איז אים גוט, ווארום עס פעלט אים גארנישט. דער דריטער פרעסער איז א נעבעכל. א דאר אידל, שוין נישט קיין יונגער, אבער ער זעהט אויס צו זיין פון די אידן וואס קענען אייביג נישט אלט ווערן.

לאָזט ער זיך בעסער, אַז זי זאָל אים שלאָגן, שלאָגט זי אים, און די קינדער זייערע קוקן און וויינען, און דערנאָך, דאָס הייסט, נאָך די פּעטש, ווערט נאָך דאָס ווייב זיינס ברוגז, ביז וואַנען עס קומט די צייט און ער בעט זי איבער. אָבער אַזוי ווי דאָס טרעפט זייער אָפט, איז דערפאַר דאָס ווייב מיט אים דאָס גאַנצע לעבן ברוגז. דער פערטער פרעסער איז אזוי ווי א שטיל-שווייגנדיגע וואנט. אז ער שטייט ביים טיש און פרעסט מיט זיין פרעסל דאכט זיך אז א וואנט שטייט און שאקלט זיך. זיין נאמען איז סעם. מען ציט עס אויס: סעם! אבער ער שווייגט ווי א וואנט. און אזוי שטיל ווי ער איז, איז מען מיט אים קיינמאל נישט זיכער צו ער האט דיך ליב צו ער האט דיך פיינט. גיכער האָט ער דיך פֿײַנט, װאָרעם אױף זײַן פּנים איז פֿאַרגליװערט די אמתע גאַל. אַזאַ מענטש קאָן דיר אָפּהאַקן אַ שטיק האַנט אָדער אָפּרײַסן אַן אױער און זאָל אַפֿילו נישט טאָן קײן פּינטל מיטן אױג. זײַן קאָפּ איז גרױס, װי אַ דיניע, און בײַם שטערן דעם שמאָלן ליגן תּמיד צװײ-דרײַ האָר, אײנציקע, צעװאָרפֿן דאָ און דאָרט. דער דאָזיקער שטערן איז אַזױ װי געשװאָלן און איז אַריבערגעבױגן איבער דער נאָז װי אַ הענגענדיקער באַרג, און הינטער דעם הענגענדיקן באַרג ליגן, טיף באַהאַלטן, צװײ קלײנע טעמעװאַטע אױגן. דער פֿינפֿטער פּרעסער האָט נישט קײן האָר אױפֿן קאָפּ. דער מוח און דער שטערן און די פּאַטילניצע זײַנען בײַ אים אױסגעמישט, עס דאכט זיך אז זיין מח איז גאר ביים האלדז און נאקן, און דער שטערן איז אויפן שפיץ קאפ, און דער שפיץ קאפ זיינער איז העט אונטן ביי דער נאז. דערצו העלפט זייער פיל דאס וואס ער דרייט אזוי גיך און פלינק מיט זיין קאפ דעם נאקעטן, אז מען קאן נישט האבן קיין צייט צו כאפן א בליק אויף אים. ער האט גרויסע גרויע אויגן וועלכע גיסן זיך אריבער מיט זייער אויסערגעווענליכע פייכטקייט איבער די ברעגעס פון זייערע וויעס. אין אט די דאזיגע אויגן איז דא אזויפיל שנאה און כעס. די מינוט וואס זיי גיבן אויף אייך א קוק הייבט איר שוין אן צו ווערן א פארשאלטענער. א בייזער מענטש דערצו אליין א פארשאלטענער, געקומען אהער קיין אמעריקע צו לויפן ווארום אייגענע ברידער האבן אים פאריאגט פון טאטנ'ס ירושה, דערפאר וואס ער איז געווען דער אויסוואורף אין דעם הויזגעזינד. טאג איין טאג אויס זיך געקריגט און געשלאגן, ביז מען האט אים געגעבן אויף הוצאות, נא, גיי קיין אמעריקע, דא איז אים ביטער, א פולע שטוב מיט קינדער און דאס ווייב קרענקט. נישט אומזיסט האט א מענטש אזעלכע גזלנישע אויגן. ער מיינט אז די וועלט איז אים שולדיג פאר זיין ביטער מזל. ער טענה'ט, פארוואס האט מיך מיין טאטע נישט געלערנט פונקט אזוי ווי ער האט געלערנט מיינע אנדערע ברידער? און דערביי טוט ער א גלאנץ מיט זיינע גרויע אויגן און עס ווערט אזוי אומהיימליך. דער זעקסטער פרעסער איז אזוי ווי דער תם פון דער הגדה. זיין קליין בערדל שטייט ביי אים אויפן געזיכט, נישט עס וואקסט. זיינע אויסגעלאשענע פארוויינטע אויגן, זיינע גראבע אומגעוואשענע הענט וועלכע זענען פול מיט קרעץ און אלערליי צרעת'ן, זיינע פארוואקסענע נעגל פון די פינגער וועלכע זענען אזוי אנגעפילט מיט קויט און זענען גראב און אומבאהאלפן, אומנוצליך פארלאזט. אים רופט מען מיט דעם אידישן נאמען משה, אבער בשעת מען רופט אים משה, באטאנט מען דאס ווארט אזוי אז עס קלינגט נישט ווי משה, נאר ווי תם. דאס איז דער איינדרוק וואס מאניס האט פון די זעקס פרעסערס.

און עס מאכט דעם איינדרוק אז עס איז א לעדערן פארטעך, כאטש עס איז נישט. דער דאזיגער איינטונקער הייסט ר' אייזיק. פארוואס מען רופט אים ר' איז נישט באוואוסט. קיין גרויס חכמה אדער תורה פארמאגט ער נישט. א פראסטער איד. אבער מען רופט אים ר' אפשר דערפאר וואס ער איז דער קלענסטער אין שאפ. דווקא מיט אים שאַפֿט זיך איטלעכער. באַדאַרף עמעצער בוימוואָל אָדער קנעפּלעך, שיקט מען רב אײַזיקן און ער ברענגט. ער טונקט אײַן די מאַנזשעטן און די קעלנער מיט גרויס כּוונה, אַזוי ווי אַ שוחט פּאָרעט זיך מיט אַן עוף פֿאַר דער שחיטה. מאַנעס קאָן זיך נישט העלפֿן צו טאָן אַ שמייכל, זעענדיק ווי רב אײַזיק טוט זײַן אַרבעט.

אלטער נאר, טראכט מאניס, צו וואס טויג דיר דאס רייכערן? וואס פאר א טעם האט ביי אזא מענטש דאס רייכערן? ר' אייזיק איז זייער א גוטער און לאזט זיך טרעטן אפילו אויפן קאפ נישט נאר פון דעם באלעבאס נאר פון יעדן איינעם אין שאפ. די פרעסער זענען זיך אין אים נוקם און ווייסן גארנישט פון קיין רחמנות. זיי יאגן פון אים ארויס די קישקעס.

מיט איין ווארט, איידער צו זיין א ר' אייזיק טראכט מאניס, איז שוין בילכער צו ליגן אלס א קליין ווערעמל ערגעץ אויף א מיטן וועג און זיך ווארעמען אויף דער זון. ממה נפשך, וועט מען איבערפארן, וועט זיין פארפאלן. צו וואס האט גאט באשאפן אזעלכע ר' אייזיק'ס? האט זיך דען די וועלט נישט געקאנט באגיין אן אים? דעם אמת, די וועלט האט זיך אויך געקאנט באגיין אן נאך אסאך מענטשן און אויך אן מאניסן, אבער אזא לא יוצלח ווי דער רעב אייזיק? דער צונעמען איינטונקער איז צו רעב אייזיקן אזוי צוגעטראפן. ער איז איינגעטונקען אין טיפשות פון קאפ ביז די פיס. זאגט עמיצער א גוט ווארט לאכט ער. זאגט עמיצער א שלעכט ווארט לאכט ער אויך, גיט אים איינער פון די פרעסערס א שטויס אין זייט אריין, כאפט ער זיך ביי דער זייט און עס דאכט זיך אז אט אט חלש'ט ער, אבער באלד צעשמייכלט זיך זיין פנים דאס בלייכע און עס איז גלייך ווי נישט אים האט מען געשטויסן. חוץ דעם איינטונקען טוט ער אלערליי עבודות אין שאפ, ער קומט אריין דער ערשטער און גייט אהיים דער לעצטער.

קומט דווקא פון א באלעבאטישער שטוב און מען האט ווי עס ווייזט אויס זיך מיט אים דארטן געשעמט, האט ער צוגע'גנב'עט ביי זיין טאטן א בייטל מיט געלט און איז אנטלאפן קיין אמעריקע. איר וועט זיך מיט מיר שעמען וועל איך אייך אנפייפן. איינמאל אין זיין לעבן האט ר' אייזיק געהאט שכל.

ער ווייסט אפילו ווען ביים באלעבאס גייען גוט די געשעפטן אדער ווען דער באלעבאס האט זיך געקריגט מיט זיין ווייב. ר' אייזיק ווייסט צי דער באלעבאס האט ליב אן ארבעטער, וועלכן ארבעטער און פארוואס. און דאס אייגענע פונקט פארקערט, וועמען דער באלעבאס האט פיינט און פארוואס.

קיינער איז דא נישט שולדיג. פארקערט האט ר' אייזיק ליב יענעם ארבעטער וועמען דער באלעבאס האט ליב, און קריכט פשוט צו יענעם הינטער די נעגל. ר' אייזיק האט זייער פיל זארג פאר דעם וואוילזיין פון דעם באלעבאס. ער איז נאך קיינמאל נישט דורכגעגיין די ברייט אדער די לענג פון דער פאבריק אז ער זאל זיך נישט איינביגן און עפעס אויפהייבן פון דער ערד. ער הייבט אויף אפילו א שטיקל אומנוצליך לייוונט, און טרייסלט אפ דערפון דעם שטויב און לייגט עס אוועק ערגעץ אויף א טיש. בשעת ער טוט אזא ארבעט מורמעלט ער צו זיך אליין, א מדינה, אלץ ווארפט מען דא אוועק. די שניידערס, די ארבעטער וואס פלעגן די העמדער שטעפן, האבן מיט ר' אייזיק'ן שטארק געקאמאנדעוועט. די דאזיגע שטעפערס וואס זענען דא געווען א שטיק אכט האבן זיך געפילט ווי דאס אייבערשטע פון שטייסל דא אין פאבריק, זיי זענען אלע יונגע מענטשן געזונטע און פרייליכע. זייער פרייליכקייט האט זאראזשעט איטליכן פון די איבעריגע אין פאבריק. עס איז אזוי געווען: ווען די שטעפער האבן געשוויגן האט איטליכער אין פאבריק אויך געשוויגן. געשוויגן האָבן זיי, פֿאַרשטענדלעך, ווען דער באַלעבאָס, מיסטער דזשייקאָבס, איז געווען אין פֿאַבריק. אַזוי גיך ווי מיסטער דזשייקאָבס איז ערגעץ געווען אין גאַס, פֿלעגן די שטעפּערס ווערן פֿריילעך. און אַז זיי זענען געוואָרן פֿריילעך, איז שוין אין פֿאַבריק געוואָרן פֿריילעך. זייער פרייליכקייט איז באשטאנען אין דעם וואס זיי האבן געזונגען לידער פון טעאטער שטיק ארויס, לידער פון וואדעוויל, אדער עמיצער פון זיי האט נאכגעקרימט ווי אזוי א יידענע פארט איבערן ים קיין אמעריקע, אדער נאכגעקרימט ווי אזוי א ייד קומט אריין קיין אמעריקע דאס ערשטע מאל, אדער נאכגעקרימט ווי אזוי א ייד ווערט א בירגער פון אמעריקע, און אסאך אנדערע זאכן. עס איז געווען איינער צווישן די שטעפערס מיטן נאמען דזשייקעלע, איז דאס געווען א ברען. זיין פנים איז געווען געשטופלט און ער האט געטראגן פראנצייזישע פאות. אז ער האט באדארפט נאכקרימען א אידענע, פלעגט ער מיט ביידע הענט פארשטעלן די פראנצייזישע פאות, און באלד איז ער געווארן א אידענע. האט ער אבער געוואלט נאכקרימען א איד, פלעגט ער מיט ביידע הענט טון אזוי ווי א איד טוט ווען ער וויל אויסקרייזלען זיינע פאות. דאס הייסט, ער פלעגט מיט די פינגער קרייזלען זיינע פראנצייזישע פאות אדער מאכן דעם איינדרוק אז ער קרייזלט זיי, און באלד האט ער אויסגעזען ווי א איד מיט געקרייזלטע פאות. זיין קול האט זיך געביטן אזוי גרינג אז עס איז פשוט געווען א חידוש ווי אזוי ער טוט עס און ווי גיך ער טוט עס. ער איז געווען דער איינציגער צווישן די שטעפערס וואס האט געקאנט נאכקרימען מענטשן. דערצו האט ער שכל, פלעגט מאניס טראכטן ביי זיך אליין, פארוואס האט ער נישט קיין שכל אז מיסטער דזשייקאבס זאל ארבעטן ביי אים אין א פאבריק אנשטאט למשל וואס ער ארבעט גאר ביי מיסטער דזשייקאבס אין א פאבריק? נאָר אַז מאַנעס האָט זיך צו דעם דאָזיקן בחור גוט צוגעקוקט, האָט ער אים דערקענט, אַז ער איז אַ פּוסטע כּלי. װאָס האָט געהײסן בײַ מאַנעסן פּוסט? פּוסט האָט בײַ מאַנעסן געהײסן אַ מענטש, װאָס האָט אין זיך גאָרנישט. אין אַזאַ מענטש קאָן מען אָנקלאַפּן מיט אַ פֿינגער, װעט אָפּקלינגען לײדיקײט. געלערנט האָט ער נישט. קײן עול אױף זיך האָט ער נישט. אַ שנײַדער איז ער, און אַ שנײַדער װעט ער בלײַבן זײַן גאַנץ לעבן. עס איז געווען א צווייטער שטעפער וואס האט געקאנט נאכקרימען אלערליי חיות און עופות וואס עס זענען נאר דא אויף דער וועלט. דער וואס האט נאכגעקרימט מענטשן האט געהייסן דזשעקעלע, און דער וואס האט נאכגעקרימט חיות און עופות האט געהייסן טשארלי. אין שאפ האט מען זיי אבער זעלטן גערופן ביי די דאזיגע נעמען. זיי האבן ביידע געהייסן דאס פורים פארל. אה, דאס פורים פארל קרימט שוין נאך ווי א האן קרעט. אדער פארקערט, דאס פורים פארל קרימט שוין נאך ווי א איד פעדלט מיט קאלדרעס. אי דזשעיקעלע אי טשארלי זענען געווען גראב אין זייער באנעמען זיך מיט די אנדערע שטעפערס, ווארום זיי זענען געווען פון די ערשטע צוויי שטעפערס מיט וועלכע מיסטער דזשייקאבס האט אנגעהויבן צו פירן זיין פאבריק, און דערפאר האבן זיי אויסגענוצט דעם דאזיגן יחוס אי פאר זיך אליין צום גוטן, אי פאר די איבעריגע שטעפערס צום שלעכטן. די איבריגע שטעפער זענען אין קורצן געווען כמעט אלע ענליך איינער צום צווייטן. קיין סימנים אויף זייערע פנימער זענען נישט געווען. אלע האבן זיך געגאלט אי די בערד אי די וואנצעס. עס איז נאר געווען א חילוק אין זייערע נעמען. איינער האט געהייסן דזשאו, האט דער אנדערער געהייסן פיליפ. אלע זענען געקומען צו לויפן קיין אמעריקע. עס האט נאך איינער פון זיי נישט געזאגט איך בין געקומען צו פארן קיין אמעריקע. אויף דער מאַשין שטעפּן האָבן זיי זיך אַלע אויסגעלערנט נאָך אין דער היים. דאָס איז געווען זייער גאַנצע קענטעניש. נאָך אַלס קליינע ייִנגלעך זענען זיי אַוועקגעגעבן געוואָרן ווער צו אַ דאַמען-שנײַדער און ווער אַזוי צו אַ שנײַדער און זיך אויסגעלערנט שטעפּן. אַבי נאָר אויסגעלערנט שטעפּן, האָט מען זיך אויפֿגעהויבן און אַנטלאָפֿן קיין אַמעריקע. און זיי איז גוט דאָ אין אַמעריקע, וואָרעם זיי קאָנען שטעפּן. זאָל זיך מאַנעס באַרימען אַז ער קאָן שטעפּן, און דערפֿאַר זײַנען זײ דאָ אין שאַפּ, כּמעט אַלע שטעפּערס, דאָס אײבערשטע פֿון שטײסל. זײ זײַנען שטאָלץ מיט זײער מלאָכה, און אַז מען שמועסט מיט זײ, זאָגן זײ, אַז זײ מאַכן רײַך אַמעריקע. װאָרעם אײדער זײ, די דאָזיקע שטעפּערס, זײַנען אַהער געקומען, איז דאָ געװען זײער װינציק שטעפּערס. הייסט דאך עס אז מיט זייער קומען האבן זיך די מאשין שטעפערס פארגרעסערט און דאס וועט מסתמא רייכער מאכן אמעריקע. עס נעמט נישט קיין סאך און מאנעס הייבט שוין אן מקנא זיין אמעריקע. אבער מאנעס איז א איד וואס אויב ער טראכט פון עפעס ווייסט ער נאר אליין דערפון. איז ער מקנא אמעריקע? ווער ווייסט וואס פאר א רייכקייט אמעריקע וועט אנזאמלען פון אט די שטעפערס? און מאניס וואלט אליין וועלן זיין אמעריקע? קאן דען נישט געמאלט זיין אז א איד זאל זיין אמעריקע? פארפאקט נארמאל וואס מאניס איז מקנא געווען אמעריקע. אים אליין איז נישט געווען וואס מקנא צו זיין, ער איז שוין אין אמעריקע עטליכע וואכן און קאן זיין מלאכה און פארדינט נאך נישט קיין פעני. מאניס וואלט שוין געוואלט דערלעבן דעם טאג ווען ער וועט קענען ברענגען אהיים אביסל געלט, אמעריקאנע געלט, און ער זאל פילן אז דאס דאזיגע געלט האט ער אליין מיט זיינע הענט פארדינט. ווי אזוי צו דערלעבן ביז צו יענע מינוט ווייס ער נישט, עס ווייזט זיך אים אויס אז ער וועט גארנישט דערלעבן ביז צו יענע שעה. דער באלעבאס, מיסטער דזשעיקאבס, מאכט זיך ווי תמעוואטע. ער וויל גאר אפילו נישט א קוק טון אויף מאניסן. וואלט ער כאטש געטון א קוק אויף מאניסן. און מאניס האט נישט קיין מוט צוצוגיין צו אים און אים זאגן, העי, מיסטער דזשעיקאבס, גיט א קוק אויף מיר. און וואס איז דאס פאר א מדינה וואס איין מענטש גיבט זי אזויפיל כח אז ער זאל קענען נעמען און איינשפאנען אסאך אנדערע מענטשן און אזוי אויף שטום לשון נישט אומקוקנדיג זיך אפילו אויף זיי טרייבן פון זיי די קישקעס און נאכדערצו אומזיסט וואס איז מאניס פרובט רעדן מיט דעיוו דעם אנטרייבער וואס איז. וואס איז דאס? מאניס פרובט רעדן מיט דעיוו דעם אנטרייבער. וואס זאגט איר, איך קען שוין פארפאקן א העמד? דעיוו מאכט זיך ווי ער וואלט נישט געהערט וואס מאניס האט געזאגט, און דאס וואס מאניס אירצט אים ארט אים אויך נישט, און אזוי ווי אויף צו להכעיס פרעגט ער איבער דעם דאזיגן איד מאניס'ן וועלכער מיינט אז ער איז א גאנצער איידעלער און שיינער, זאגט ער אים דווקא דו וואס האסטו געדאבערט? איך האב געזאגט אז נאך מיין מיינונג נאך קומט אויס אז איך קען שוין די מלאכה, וואס איז אייער מיינונג? הא? וואס טראכט איר? איך טראכט אז דו ביסט גערעכט, זאגט דעיוו אפ אין דער גיך און אנטלויפט פון מאניסן. מאניס קוקט זיך ארום און זעהט אז דעיוו איז שוין נישטא לעבן אים. ווידער פאר זיינע אויגן דער טיש און א בארג מיט העמדער, און לעבן אים אין שכנות דער רויטער. און דער דאָזיקער רויטער קוקט צו אים פֿון דער זײַט דורך זײַנע רויטע קלײַענדיקע װיִעס און שאָקלט זיך איבער זײַן אַרבעט און װאַרפֿט מיט די הענט גיך. צו װעמען װענדט מען זיך דאָ? פֿרעגט מאַנעס בײַ זיך אַלײן. פֿאַר װעמען רעדט מען זיך דאָ אַראָפּ פֿון האַרץ? טעג גײען און טעג קומען. די ערשטע זעקס װאָכן פֿון דעם לערנען זיך די מלאָכות זײַנען שױן אַװעק, און די זיבעטע װאָך האַלט זיך שױן בײַם ענדיקן. מאניס וואלט געבעטן ביי גאט אז ער זאל די דאזיגע זיבעטע וואך אויסציען לענגער, עס דאכט זיך אים אז די טעג גייען אזוי גיך. מאנטאג איז ער אינדערפרי אוועקגעגאנגען פון דערהיים מיט א הויל גלאז טיי און אפגעמאכט ביי זיך און אויך אפגעשמועסט מיט שעווען זיין ווייב אז היינט מוז מען רעדן מיט דעם באלעבאס אדער געלט אדער אויס שעווע איז עס געווען די אויסטראכטערקע פון דער דאזיגער אידעי. אדער געלט אדער אויס. ווארום מאנעס אליין האט גארנישט געקאנט פאלן אויף אזא המצאה. ביי אים איז אויסגעקומען אז וויבאלד ער האט שוין זיך געפלאגט זעקס וואכן, קאן ער זיך פלאגן נאך א וואך אדער צוויי. און אז יושר מוז דאך ערגעץ דא זיין, און סוף כל סוף וועט מען אים באצאלן פאר זיין מי.

עס קען אבער זיין אז מען וועט מיר סיי ווי באצאלן האט מאניס זיך נישט געוואלט אונטערגעבן. פארלאז זיך נישט אויף יושר מאניס, עס איז שוין צייט אז זאלסט וויסן אז דער יושר איז שוין געשטארבן. האט שעווע אויסגעלאזט מיט א קוויטש וועלכעס האט געמיינט גוטמוטיגקייט און אפשר אויך אביסל בייזקייט. איז אפגעמאכט אז איך זאל רעדן מיטן באלעבאס, אדער געלט אדער אויס, האט מאניס געוואלט זיין זיכער אז שעווע זאל דערנאך צו אים קיין טענות נישט האבן, ווארום טאמער לאזט זיך אויס צום שלעכטן, וואס וועט דעמאלט זיין? צום שלעכטן? האט שעווע זיך אויף א וויילע פארטראכט און באלד געקומען צו זיך, וועט זיך אונז אויסדאכטן אז מיר זענען נארוואס געקומען קיין אמעריקע, פארשטייסט מאנעס נאר איצטער זענען מיר געקומען אנדערע מענטשן מיר ווייסן שוין וואו עס עפענט זיך א טיר. גערעכט שעווע גערעכט ווי מיר האבן א גרויסן פאטער אין הימל האט מאנעס זיך געגלעט זיין בארד. און טאקע נאך יענעם מאנטאג אינדערפרי איז מאנעס אוועקגעגאנגען מיט דער מחשבה צו שמועסן מיטן באלעבאס איינס פון די צוויי אדער געלט אדער אויס און אט אזוי איז אוועק דער גאנצער טאג מאנטאג מיט גארנישט. אינדערפרי ביים דאוונען איז דאך נישט קיין צייט צו שמועסן וועגן אזעלכע זאכן ווי געלט. דער באלעבאס מיסטער דזשעיקאבס איז דווקא צוגעקומען צו מאניסן און אים אנגעקלאפט אין די פלייצעס, וואס זאגן זיי אויף דיזער אמעריקא? א שיינע מדינה, האט מאניס אין דער גיך געענטפערט, און איידער ער האט זיך ארומגעקוקט איז שוין מיסטער דזשעיקאבס נישט געווען לעבן אים. און נאכן דאווענען האט זיך אנגעהויבן דאס ארבעטן. בשעת מען ארבעט טאר מען דאך נישט רעדן, אזוי האבן זיי דאס דא אין אמעריקע איינגעפירט, אז מען טאר נישט טאר מען נישט, מאניס וועט דאך נישט ארויסשפרינגען פון די האלאבלעס און אנהייבן צו רעדן דארטן וואו מען טאר נישט. צוועלף אזייגער עסט מען אנבייסן און מען רוהט זיך אפ ביז איינס. דעמאָלט װאָלט יאָ געװען אפשר אַ פּלאַן צו רעדן מיט דעם באַלעבאָס, האָט אָבער מאַניס נישט קײן מוט אַרײַנצוגין צום באַלעבאָס, װי אַן אומגעבעטענער יװן אין סוכּה. ער שעמט זיך פֿאַר דער דאָזיקער מחשבֿה, אָבער עס איז אמת, אַז ער האָט מורא פֿאַר מיסטער דזשײקאָבס. ער האָט מורא פֿאַר אים. און װיבאַלד ער פֿילט, אַז ער האָט מורא פֿאַר אים, װעט ער שױן צו אים אין שטוב אַלײן און אומגעבעטן נישט אַרײַנגײן. די גאנצע שעה צווישן צוועלף און איינס האט ער געהאלטן אין איין טענה'ן צו זיך אליין, מאניס, וואס האסטו מורא אריינצוגיין צו מיסטער דזשעיקאבסן? גיי אריין צו אים! ניין, איך קאן נישט! נעם און גיב א גיי אריין! ניין, איך וועל נישט אריינגיין! אָט אַזױ איז אַריבער די גאַנצע שעה, און מען האָט דערנאָך װידער אָנגעהױבן צו אַרבעטן, און עס איז גאָר קײנעם נישט אײַנגעפֿאַלן אַ שטאַט פֿון דעם, װאָס עס איז בײַ מאַניסן אינעװיניק פֿאָרגעקומען. בײַ דער אַרבעט אין פֿאַבריק איז אַזאַ רעש, אַז מען קאָן נישט הערן נישט נאָר װאָס יענער טראַכט, נאָר אַפֿילו נישט װאָס מען טראַכט אַלײן. ביי דער ארבעט איז א רעש און א געפילדער, די צושניידער קריצן מיט זייערע שערן אזוי ווי בייזע מענטשן קריצן מיט זייערע ציין, די שערן שניידן און עס פאלן אן בערג מיט פעק פון אלע פאסאנען און פארמען, דעיוו, דער אנטרייבער, כאפט די דאזיגע פעק און צעטראגט זי צווישן די מאשין שטעפער, דעם פאק און יענעם פאק, די מאשינען יאגן איינעם נאך דעם אנדערן גיך גיך און בויערן לעכער אין מוח.